היינט איז א שאלה וואס איז זייער זייער גוט פאר אלול. עס איז נישט באמת פון די אלול סעקשאן אבער מען גייט דאס גייט מען אנהייבן נעקסטע וואך. אבער דאס איז פון א זייער גוטע זאך וואס פאסט צו אלול. פרעגט ער, אז א איד נעמט זיך אונטער פון היינט און ווייטער גיי איך מאכן דאס מיט דאס, א געוויסע זאך וואס א איד נעמט זיך אונטער. און וואס געשעהט? פלום ס'פאלט ס'גייט אים נישט, ס'גייט אים פאר א האלבע וואך, פאר א וואך, און וואס געשעהט שפעטער יענקי? בום! ער פאלט אין די זאך, ס'איז אים נישט געלונגען. זאגט ער אקעי, ווייסט וואס? כ'גיי נאכאמאל פרובירן, כ'גיי נאכאמאל פרובירן. אקעי, פרובירט נאכאמאל, און וואס געשעהט נאך א האלבע וואך? בומס, שפעטער האלט זיך עס פאר צוויי דריי וואכן און עס גייט אים, און ער זאגט אה יעצט בין איך אנגעקומען, און די מינוט וואס ער איז אנגעקומען, אופס, פאלט אראפ נאכאמאל, האסט אמאל געהאט אזא זאך? מען נעמט זיך אונטער א זאך, יא אז דאס דאס גיי איך יעצט מאכן, די ערשטע טאג גייט עס געשמאק, די צווייטע טאג באמבעדיג, דריטע טאג, און סלאולי סלאולי פידעלס אוט, א בומס, און דו טראכט, העי, וויאזוי קען עס זיין אז דאס איז געשען צו מיך? איך האב דאך אזוי גוט אונטערגענומען דאס צו מאכן. וואס איז פשט אז ס'גייט מיר נישט, יענקי? האסט שוין אמאל געהאט אזא זאך? קיינמאל נישט?
ניין. ניין?
זייער גוט, גוד פאר יו. יא. אמת יא. עס איז א נארמאלע זאך. א איד נעמט עפעס פרובירט מען צו טון, ס'גייט און שפעטער גייט עס נישט. און דו זאגסט, ווייסט וואס? איים גיווינג אפ. איך בין שוין מער נישט אינטערעסירט, אקעי איז נישט איז נישט און פינישד, דער אייבערשטער וויל נישט. דאס זאגט ער ברענגט ער פון רבי נחמן מברסלב אז ער האט פארציילט אויף זיך ווען ער איז געווען יונג האט רבי נחמן מברסלב פארציילט אז ער איז געווען יונג האט ער האט ער זיך אונטערגענומען זאכן און הונדערט מאל איז ער אפגעפאלן און דו מיינסט איך האב אויפגעגעבן

אדער ווער עס אדער יא אדער נישט, סאו מיט דעם וואס ער זעהט אז א איד נעמט זיך אונטער און ער פראבירט נאכאמאל און נאכאמאל זעהט ער אה דער בחור איז עכט אינטערעסירט נאנט צו קומען צו מיך, דער בחור איז עכט אינטערעסירט נאנט צו ווערן צו מיך באשעפער, זאגט ער אה איז ער אינטערעסירט אוודאי גיי איך אים העלפן, און אויף איינמאל זעהסטו די טירן עפענען זיך. און אלעס גייט גוט, און אלעס גייט בעסער, און דו זעסט אויף איינמאל די סייעתא דשמיא ווי די אייבערשטער העלפט דיך צו ביישטיין די נסיון וואס דו ווילסט טון, אבער עס קען טאקע זיין איינמאל נאכאמאל דו פאלסט, דו פאלסט, דאס איז זייער א נארמאלע זאך, אין צדיק בארץ אשר לא יעשה ולא יחטא, עס איז נישטא איין צדיק וואס עס טוט נאר מצוות און טוט נישט קיין עבירות, נישטא אזא זאך, עס געשעט צו יעדע איינעם אזא מענטש, נישטא אזא זאך, אין צדיק בארץ. עס איז געווען איינצלנע מענטשן וואס די גמרא זאגט אז זיי זענען געשטארבן אן קיין עבירות, אבער נישט אן אונזערע מענטשן, אונזערע פשוטע מענטשן, ווער די גמרא זאגט, איך געדענק נישט ווער די ליסטע איז, ווער איז יא אין דעם ווער נישט, אבער דאס איז קלאר אז אונזערע פשוטע מענטשן, מען קען מאכן תשובה, אבער א מענטש מאכט עבירות אויף דער וועלט, דאס איז א נארמאלע זאך, אבער די אייבערשטער זאגט דאך נאו פראבלעם, ס'איז דא א וואשינג מאשין, ס'איז דא א דריי קלינערס, קום אהער עס איז דא א אלול אונז גייען זיך.
אז וואס? יא עס איז דא אזא סארט זאך אז א עבירה גייט מען עס איבערוואשן נאכאמאל נאך ס'איז אזויווי א קלייד וואס ווערט שמוציג. זייער גוט, סא אוודאי די בעסטע זאך איז מען מאכט בכלל נישט א עבירה, אבער צו זאגן אה איך מאך די עבירה שפעטער גיי איך תשובה מאכן דאס איז אויך נישט גוט יא, סא אוודאי אבער די יעצט אין די צייטן פון אלול קומט די צייטן פון סליחות באלד, דאס איז די צייט וואס מען זאגט איים סארי איך גיי אריין די וואשינג מאשין איך וויל מיך אויסרייניגען וואס איך האב געטוהן וואס איז געווען איז געווען וואס איז געשעהן איז געשעהן, פון יעצט און ווייטער גיי איך זיין א גוטע איד, איי איך פאל נאכאמאל אראפ, דאזענט מעטער, מען פאלט אראפ, מען שטייט אויף און מען גייט ווייטער, מען פאלט אראפ, מען שטייט אויף און מען גייט ווייטער, די עיקר איז מען שטייט אויף מען גייט ווייטער, ווען א מענטש ליגט אויפן ערד און ער בלייבט, אקעי איים גיווינג אפ, דעטס איט, כ'גיי אפילו מער נישט פרובירן,

עפעס איז איינער פון זיי דער ראש, איינער פון זיי זאגן אז עפעס א גאנצע זאך אויף תשובה און דאס, זאגט ער יענץ ווי און נאך אין זיין לעבן, סאו יעצט אין אזא וועלט איז תשובה קען זיין איים סארי א.
יא יא, אונז האבן נישט זיכער נישט די זעלבע מדריגה ווי פריערדיגע, אונז קען עס לייכט מאכן, אונז דארפן נאר גלייבן. אונז דארפן טוהן, אז מען גייט גלייבען און טוהן, גייט מען א ווייטע וועג, שטייט מען ראש השנה זאגט מען מלוך על כל העולם כולו, מען קומט יום כיפור מען בעט סלח לנו, דעמאלס זאגט די אייבערשטער אוודאי, דיך געב איך א גוטע יאר, דיך בין איך אלעס מוחל, קוק וואס פאר א גוטע יונגעל דו ביסט, קוק וואס פאר א גוטע בחור דו ביסט, קוק וואס א גוטע יונגערמאן דו ביסט, יעצט גיימער זאגען א גוטע נאכט, שלאף געזונטערהייט און שטיי אויף געזונטערהייט.